בעזרת השם יתברך מסכת נדרים דף פ ח, מ'הייבט אן דף פ ח עמוד א' אינמיטן פון די עמוד ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, המדיר הנאה מחתנו, איינער האט געמאכט א נדר, ער אסר'ט זיין איידעם פון צו הנאה האבן פון זיינע נכסים, והוא רוצה לתת לבתו מעות, פון די צווייטע זייט וויל ער געבן געלט פאר זיין טאכטער אבער ער קען נישט, ווייל דער דין איז, אז יעדע זאך וואס א פרוי קריגט נאך די חתונה איז די גוף באלאנגט צו איר אבער די פירות גייט פארן מאן, זעלבע זאך געלט אז א פרוי קריגט געלט נאך די חתונה קען די מאן צווינגען די פרוי צו קויפן מיט דעם א קרקע, די גוף וועט באלאנגען פארן פרוי, די פירות וועט גיין צום מאן, איז אויב אזוי ברגע וואס די טאטע וועט געבן געלט פאר זיין טאכטער עט די גוף טאקע גיין צו זיין טאכטער אבער די פירות וועט גיין צו איר מאן צום איידעם, און די איידעם טאר נישט הנאה האבן פונעם שווער, איז וויאזוי געט זיך די שווער א עצה דא וויאזוי קען ער געבן עפעס פאר זיין טאכטער אן דעם וואס די איידעם זאל הנאה האבן? זאגט די משנה א עצה, אומר לה, די טאטע נעמט געלט, ער געבט עס פאר זיין טאכטער, און בשעת וואס ער געבט איר די געלט, זאגט ער איר אזוי, הרי המעות האלו נתונין לך במתנה, ובלבד שלא יהא לבעלך רשות בהן, קודם כל זאגט ער, איך געב דיר די געלט, און איך וויל נישט דיין מאן זאל האבן דא א דריסת רגל, ער זאל נישט קענען צורירן ער זאל נישט קענען עסן פירות, אבער דאס אליין איז נישט גענוג, פארוואס? ווייל ווי דער ר"ן שמועסט אויס אונזער משנה גייט כשיטת ר' מאיר, וואס ר' מאיר האלט מה שקנה אישה קנה בעלה, יעדע זאך וואס די פרוי איז קונה אטאמאטיש איז די מאן קונה, און מילא העלפט נישט קיין תנאים דא, די שווער קען זאגן ביז איבערמארגן איך וויל נישט דיין מאן זאל צורירן ס'גייט מיר נישט אן, די מאן קריגט עס אטאמאטיש, נאר וואס די שווער לייגט דא צו נאך א קנייטש, און מיט דעם טאקע מאכט ער אז זיין טאכטער קריגט עס און נישט איר מאן, אז דער מאן עסט נישט קיין פירות, וויאזוי? ער לייגט צו, אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך, אז פאר דיך אויך געב איך נישט די געלט אז זאלסט קענען טון מיט דעם וואס דו ווילסט, נאר דו קויפסט מיט דעם עסן, און דו עסט די עסן וואס דו קויפסט מיט דעם. פשט, ער האט עס נישט אינגאנצן מקנה געווען פאר זיין טאכטער, איז דא העלפט עס, ווייל אפילו על הצד אפילו לויט ר' מאיר אז מה שקנה אישה קנה בעלה, אז יד אישה כיד בעלה, אבער דאס איז נאר ווען מען געבט געלט פאר א פרוי סתם. טאמער אבער מען געבט די געלט ספעציפיש פאר א געוויסע זאך, זאלסט קויפן מיט דעם קליידער, זאלסט קויפן מיט דעם עסן, איז דא איז פשט, האט עס נישט אינגאנצן מקנה געווען פאר זיין טאכטער, עס איז נישט אינגאנצן אירס, ער האט עס נישט אינגאנצן געגעבן, איז דא זאגט מען נישט אז ס'גייט צום מאן אז דער מאן עסט די פירות, נאר ס'גייט אליין פארן טאכטער, דאס איז איין מהלך אין די ר"ן, א צווייטע מהלך זאגט די ר"ן אז ס'דווקא מיט עסן, פשט דווקא ווייל דער טאטע האט געזאגט מה שאת נושאת ונותנת בפיך איז פשט אז דער טאטע זאגט פארן טאכטער אז ווען גייט עס ווערן דיינס נאר נאך דו לייגסט די עסן אין מויל אריין נו נאכדעם וואס זי לייגט די עסן אין מויל אריין אוודאי קען די מאן נישט מאנען קיין פירות עס איז דאך שוין נישט שייך צו מאנען פירות איז פארדעם העלפט עס ביי אזא אופן ביי אזא אופן קען דער טאטע געבן געלט פאר זיין טאכטער און די מאן עסט נישט קיין פירות, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב, האט רב געזאגט, לא שנו אלא דאמר לה מה שאת נושאת ונותנת בפיך, אז דער דין פון די משנה איז טאקע געזאגט געווארן, דייקא טאמער דער טאטע לייגט צו דער קנייטש מה שאת נושאת ונותנת בפיך, אבל אמר מה שתרצי עשי, וואס איז אבער טאמער דער טאטע געבט געלט פארן טאכטער? און ער זאגט איר על מנת אז דיין מאן האט נישט קיין דריסת רגל דא, אבער ער לייגט נישט צו מה שאת נושאת ונותנת בפיך, ער לייגט צו וואס דו ווילסט קענסטו טון מיט די געלט, איז דא העלפט עס נישט, נאר קנה יתהון בעל, אטאמאטיש איז די מאן קונה די פירות, פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט, די משנה גייט כשיטת ר' מאיר, מה שקנה אישה קנה בעלה, און טאמער די טאטע איז מגביל די קנין, ער זאגט קענסט נאר טון געוויסע זאכן, אדער לויט די צווייטע מהלך פון די ר"ן קענסט נאר עסן, איז דא היות מ'האט מגביל געווען די קנין, איז די מאן נישט קונה, אבער טאמער די טאטע זאגט פארן טאכטער מה שתרצי עשי, טו וואס דו ווילסט מיט די געלט, איז פשט ער האט נישט מגביל געווען די קנין פון די טאכטער, איז אויב אזוי אטאמאטיש איז די מאן אלעס קונה, און די טאטע טאר עס נישט טון ביי אזא אופן וואס די איידעם טאר נישט הנאה האבן פון שווער, איז שמואל אמר, שמואל קריגט זיך, פשט שמואל אוודאי איז מודה אז דאס איז פשט אין משנה, אבער שמואל האלט די הלכה איז ווי די חכמים וואס קריגן זיך אויף ר' מאיר, וואס די חכמים האלטן נישט אז מה שקנה אישה קנה בעלה אז יד אישה כיד בעלה, און ממילא זאגט שמואל אפילו אמר מה שתרצי עשי, לא קנה יתהון בעל, אז אפילו דער טאטע געבט געלט פארן טאכטער על מנת שאין לבעלך רשות בה, און ער לייגט צו די ווערטער מה שתרצי עשי טו וואס דו ווילסט מיט די געלט, איז דאס וואס ער האט געזאגט אז על מנת שאין לבעלך רשות בה דאס אליין איז גענוג אז די מאן איז דאס נישט קונה, פארוואס ווייל לויט שמואל זאגט מען נישט יד אישה כיד בעלה ממילא יעדער איינער בעצם קען מאכן אזא תנאי מיטן פרוי, געבן פאר די פרוי עפעס על מנת אז די מאן זאל דאס נישט קענען צורירן, איז פאר דעם לויט שמואל איז די מאן נישט קונה די פירות ביי אזא אופן און די טאטע העט קענען אפילו ביי אזא אופן געבן געלט פאר זיין טאכטער. מתקיף לה רב זיירא, פרעגט רב זיירא א קשיא אויף רב, זאגט רב זיירא כמאן אזלא הא שמעתא דרב, כרב מאיר דאמר יד אישה כיד בעלה, אזוי ווי מען האט געשמועסט רב גייט כשיטת רב מאיר, וואס רב מאיר האלט יד אישה כיד בעלה, יעצט אזוי ווי רב מאיר האלט יד אישה כיד בעלה, אז ס'נישט דא אזא זאך א פרוי קריגט עפעס און זי האלט עס פאר זיך, אלעס גייט גראד צום מאן, איז די זעלבע זאך האלט ר' מאיר כלפי אן עבד, אז מה שקנה עבד קנה אדון, אז יד עבד כיד אדון, אז אלעס גייט גראד צום אדון, איז אויב אזוי פרעגט רב זיירא ורמינהי א סתירה פון א משנה אין עירובין וואס איז א סתם משנה א סתם משנה איז כשיטת ר' מאיר, פשט א סתירה ר' מאיר אויף ר' מאיר, די משנה זאגט אין עירובין כיצד משתתפין במבוי, ס'דא א דין אז טאמער ס'דא אפאר חצרות, אמאל איז געווען א חצר און ארום יעדע חצר איז געווען אפאר שטיבער, און יעדע פאר חצרות זענען געווען ארום אזא מבוי, ארום אזא דורכגאנג, און אלע חצירות זענען געווען אפן צום מבוי, איז חזל האבן מתקן געווען אז אפילו מן התורה מעג מען טראגן פון א חצר צו א מבוי, פון דעסט וועגן האבן חזל מתקן געווען מען זאל דאס נישט טון חוץ טאמער מען מאכט שיתופי מבואות, שיתופי מבואות איז טייטש אז אלע מענטשן פון אלע חצירות זענען זיך משתתף צוזאמען, מען נעמט, צוזאמען קויפט מען עסן, אדער מען איז מקנה עסן פאר יעדעם, און יעדער איינער האט א חלק אין די עסן, און מען נעמט די עסן מען לייגט עס אריין אין איינע פון די חצירות דעמאלטס איז פשט אז זיי אלע וואוינען דא צוזאמען אז די גאנצע זאך איז איין רשות וואס ביי אזא אופן קען יעדער איינער טראגן פון חצר צום מבוי איז על כל פנים שטייט דא אין די משנה וויאזוי מאכט מען דאס זאגט די משנה מניח את החבית מען נעמט א פאס וויין ואומר דער מענטש וואס האט די פאס וויין זאגט הרי זה לכל בני המבוי ער איז מקנה די וויין פאר אלע מענטשן וואס וואוינען דא ארום די מבוי יעצט וויאזוי איז מען מקנה א זאך פאר א צווייטן ס'דא טאקע א דין אז זכין לענוב לאדם שלא בפניו, א מענטש קען מזכה זיין אז ראובן וויל עפעס געבן פאר שמעון, מוז נישט שמעון זיין דארט, ראובן קען עס מקנה זיין פאר שמעון אפילו אז שמעון איז נישט דארט, אבער ס'מוז זיין א צווייטער זאל דאס אפנעמען פון ראובן, פשט ראובן קען גיין צו לוי און זאגן פאר לוי דו זיי דאס קונה פאר שמעון, איז דא טאמער א מענטש וויל מקנה זיין וויין פאר אלע מענטשן וואס וואוינען ארום די מבוי, דארף ער דאס איבערגעבן פאר א צווייטן און יענער וועט עס קונה זיין פאר אלע מענטשן, איז ווי אזוי טוט מען דאס? זאגט די משנה, ומזכה להן על ידי עבדו ושפחתו העבריים, פשט, טאמער א מענטש האט א עבד עברי אדער א אמה עבריה, א אידישע עבד א אידישע שפחה, איז זיי באלאנגען נישט צו אים, מען זאגט נישט אז יד עבד כיד אדון ביי א אידישע קנעכט, און ממילא זיי זענען מענטשן פאר זיך, זיי זענען באזונדערע מענטשן, זיי זענען ממש אזוי ווי לוי, איז ממילא קען דער אדון איבערגעבן פארן עבד עברי אדער פאר די אמה עבריה וויין, זיי זאלן עס מקנה זיין פאר אלע מענטשן וואס וואוינען ארום די מבוי מה שאין כן ביי א עבד כנעני ביי שפחה כנענית עט דאס נישט העלפן ווייל א עבד און א שפחה באלאנגען צום אדון און וואס מען געט זיי גייט גראד צוריק צום אדון פשט אזוי ווי די אדון האט גענומען פון זיין רעכטן האנט און אריינגעלייגט אינעם לינקן האנט וואס ביי אזא אופן קען מען נישט מזכה זיין די זעלבע זאך זאגט די משנה ועל ידי בנו ובתו הגדולים טאמער ער האט א גרויסע זון א גרויסע טאכטער קען ער דורך זיי מקנה זיין פאר יעדעם ביי קליינע נישט אזוי ביי קטנים קטנים באלאנגען דאך צו אים, און זיי קענען נישט זוכה זיין פאר אנדערע, איז ביי קטנים איז דאס נישט דא, אבער ביי גרויסע, גרויסע קינדער, קענען קויפן פאר אנדערע אויך, זיי קענען מזכה זיין פאר אנדערע אויכעט, ועל ידי אשתו, די זעלבע זאך די מאן קען איבערגעבן די וויין פאר זיין פרוי, און זיין פרוי איז דאס קונה פאר אלע מענטשן וואס וואוינען ארום די מבוי, זי איז עס מקנה פאר יעדעם. ואי אמרת, פירט ער אויס די קשיא און טאמער דו זאגסט, טאמער רב זאגט אז ר' מאיר האלט אז קנה יתהון בעלה, אז אלעס וואס די פרוי קריגט גייט גראד צום מאן, ווייל יד אישה כיד בעלה, אויב אזוי עירוב לא נפיק מרשותיה דבעל, און וויאזוי קען א מאן איבערגעבן וויין פאר זיין פרוי אז זיין פרוי זאל עס מזכה זיין פאר יעדעם, די פרוי איז דאך זיינס א זאך, ס'איז אזוי ווי ער נעמט עס פון זיין רעכטע האנט און ער לייגט עס אריין זיין לינקע האנט. אמר רבא, ענטפערט רבא, אף על גב דאמר רבי מאיר יד אישה כיד בעלה, זאגט רבא אפילו טאקע אז רבי מאיר האלט אז די פרוי'ס האנט איז פונקט ווי די מאנ'ס האנט, אז א פרוי איז נישט א רשות פאר זיך זי באלאנגט פארן מאן, פון דעסט וועגן מודה ר' מאיר לענין שיתוף דכיון דלזכות לאחרים הוא מיד בעלה זכיא, ר' מאיר איז מודה אז דא קען די מאן איבערגעבן די וויין פאר זיין פרוי און זיין פרוי קען יא קונה זיין פאר אלע מענטשן ארום און ארום פארוואס ווייל היות וואס מען זעט אויך אז א מאן קען געבן א מתנה פאר זיין פרוי לכאורה ווי אזוי קען א מאן געבן א מתנה פאר זיין פרוי וואס די פרוי קריגט גייט דאך גראד צום מאן נאר וואס דען ברגע וואס דער מאן געבט א מתנה פארן פרוי ווייזט ער מיט דעם אז ער איז זיך מסתלק דא אינגאנצן פון דעם מתנה, ווייל טאמער ער האט א האנט דא, איז האט ער גארנישט געגעבן פארן פרוי, איז אז ער געבט עפעס פארן פרוי איז א ראיה אז ער וויל נישט האבן א חלק דא, איז פארדעם איז די מתנה א מתנה, איז די זעלבע זאך זאגט רבא, אז ער געבט די וויין פאר זיין פרוי די פרוי זאל עס קונה זיין פאר אנדערע, איז פשט ער וויל די אנדערע זאלן עס קענען קונה זיין, יעצט טאמער די פרוי איז אזוי ווי זיין לינקע האנט, און ער לייגט עס פון זיין רעכטע האנט צו זיין לינקע האנט, עט דאך קיינער נישט קונה זיין, און אז ער וויל יעדער זאל קונה זיין איז פשט ער וויל נישט האבן א רשות דא אין די האנט פון די פרוי ער איז זיך מסתלק פון דעם קנין, וואס ביי אזא אופן אפילו לויט ר' מאיר העלפט אזא סארט קנין, און די מאן קען מזכה זיין פאר די אנדערע דורך זיין פרוי. איתיביה רבינא לרב אשי, פרעגט אבער רבינא צו רב אשי א קשיא אויף דעם אויף דעם יסוד פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, אלו שזכין להן, טאקע די ברייתא רעדט פון די זעלבע ענין, וויאזוי קען מען מקנה זיין וויין פאר אלע מענטשן וואס וואוינען ארום די מבוי, זאגט די ברייתא, על ידי בנו ובתו הגדולים, אזוי ווי מ'האט געזען די משנה, ועבדו ושפחתו העברים, ואלו שאין זכין להן, זאגט די ברייתא, ווייסט וועם מ'קען נישט נוצן? על ידי בנו ובתו הקטנים, קליינע קינדער קען מען נישט נוצן, ועבדו ושפחתו הכנענים, א עבד כנעני א שפחה כנענית קען מען נישט נוצן, ואשתו, און א פרוי קען מען אויך נישט נוצן, די מאן קען נישט געבן פאר די פרוי וויין זאל קונה זיין פאר אנדערע, און ממילא קודם כל איז אפגעפרעגט רבא'ס תירוץ ווייל דא שטייט קלאר אז מען קען נישט מזכה זיין וויין פאר אנדערע דורך א פרוי, חוץ פון דעם איז דא א סתירה צווישן א משנה און א ברייתא, אין די משנה איז געשטאנען מען קען יא, אין די ברייתא שטייט מען קען נישט, אלא אמר רב אשי, און ממילא זאגט טאקע רב אשי אן אנדערע תירוץ אנדערש ווי רבא, זאגט רב אשי מתניתין, די משנה אין עירובין רעדט זיך בשיש לה חצר באותו מבוי עסקינן, אז די פרוי האט א חצר אין די מבוי, זי האט א אייגענע חצר וואס באלאנגט נישט פארן מאן, צו ווייל פארן חתונה האט זי געהאט א חצר וואס די מאן האט קלאר אריינגעשריבן אין די כתובה אז ער וויל נישט האבן א חלק אין דעם, וואס ביי אזא אופן איז יעדער מודה די מאן עסט נישט קיין פירות, אדער לאמיר זאגן דער מאן האט געגעבן פאר די פרוי א חצר במתנה, וואס ווייטער דאס איז יעדער מודה אז ר' מאיר איז אויך מודה אז טאמער די מאן געבט א פרוי א מתנה איז אוודאי די מתנה אינגאנצן איהר'ס און די מאן האט נישט קיין חלק אין דעם, והא ראיה ער האט איר עס געגעבן במתנה, נאר וואס דארט ווי די מאן געבט עפעס פארן פרוי זאל עס מזכה זיין פאר אנדערע, דא האלט רב אשי, דא עט ר' מאיר אויך האלטן אז ער קען דאס נישט טוהן, ווייל ס'גייט גראד צוריק צו אים, ס'איז פון די רעכטע האנט צו די לינקע האנט, אבער פאר איהר אליין איז יעדער מודה די מאן קען איר געבן א מתנה, און ממילא זאגט רב אשי די משנה רעדט זיך אז די פרוי האט א אייגענע חצר דארטן אין מבוי, איז פשט פאר זיך אליין קען זי זעכער קונה זיין די וויין, ווייל ס'איז פשט ער געבט איר די וויין במתנה פאר איר חצר, און אזוי ווי מ'האט געשמועסט יעדער איז מודה אז א מאן קען געבן א פרוי א מתנה, איז פארדעם שטייט דארט, דמגו דזכיא לנפשה זכיא לאחריני. שטייט דארט אין משנה אז די מאן קען אויך מזכה זיין די וויין פאר אנדערע, פארוואס? ווייל אז די פרוי איז עס קונה פאר זיך, זאגט מען שוין מגו אז זי איז עס קונה פאר זיך איז זי עס קונה אויך פאר אנדערע. מה שאין כן אין די ברייתא, די ברייתא רעדט זיך ביי א ציור וואס די פרוי האט נישט דארט א חצר, איז פשט אז ווען די מאן געבט איר די וויין זאל עס קונה זיין פאר אנדערע, איז זי עס קונה נאר פאר אנדערע נישט פאר זיך. דא האלט רב אשי אז די מאן קען נישט געבן די פרוי אזא סארט מתנה, ווייל ס'גייט גראד צוריק צו אים, ווייל דא האלט דער ר' מאיר אז יד אישה כיד בעלה, ס'אזוי ווי ער נעמט עפעס פון זיין רעכטע האנט און לייגט עס אריין אין זיין לינקע האנט.